וואס זאמען זיי זיך דארט אזוי לאנג, לאריסע און דער ברודער? נאוואמייסקי איז א פנים אויך דארטן ביי לאריסען. אלגע האט אפילו ניט באמערקט, ווי ער האט זי דא געלאזט אליין. ער האט זיך אפילו ניט אנטשולדיגט. אינעם הויכן ברייטן זאל איז געווען האלב טונקל, און אין דער שטילקייט האבן זיך ווי אין א ליידיגן חלל געטראגן די הילכיגע געטאקטע פערזן פון דער פאעמע דער חלום. אלגען האט זיך געדוכט, אז דער לאמפ טוקט זיך אין דעם מעטאלענעם קלאנג פון יעדער ארויסגעזאגט ווארט.

זיינען דא אין זאל נאך פאראן אפאר פרייע פלעצער, נאר ס'מאכט דעם איינדרוק ווי יעדער פון די שטיינגעבליבענע וואלט אפגעטראטן מיט גרויס כבוד דאס פרייע ארט פאר א צווייטן, און אליין פילט ער זיך אסאך באקוועמער בלייבנדיג שטיין אט אזוי פייערליך פארכטיג מיט אן אראפגעלאזטן קאפ ווי בשעת א תפילה דינסט אין קלויסטער.

עפּעס בחורים פֿרעגן זיך נאָך אױף אײַך. די רויִקײט איז צעשטערט געװאָרן. לאַריסע און נאָך איר פּיאָטער אַנטאָנאָװיטש האָבן זיך געלאָזט צו דער דרױסן טיר. עמעצער האָט זײ נאָכגעשריגן, לאָזט אים ניט אַרײַן, דעם שיקער! ער װײס נאָר זױפֿן און זיך פֿאַרנעמען מיט מסירות! איך בין זיכער, אַז ער איז געשטאַנען הינטערן פֿענצטער, האָט געזאָגט אַן אַנדערער. דער עולם, אַ באַאומרויִקטער, איז אױפֿגעשטאַנען פֿון די ערטער. נאָװאָמײַסקי האָט זיך איבערגעקוקט מיטן דאָקטער און זײ זײַנען אַרױס פֿון צימער.

ווען זיי זיינען ארויס פון דערהיים איז נאך דער הימל אפילו ניט געווען פארוואלקנט, ס'האט נאר געבלאזן א לייכט ווינטל, און ס'איז שוין גארניט אזוי ווייט פונעם דארף צימאווקע. און דעם גאנצן וועג זייט איר געגאנגען צופוס? האט זיך געוואונדערט פיאטער אנטאנאוויטש. איר זייט דאך מרדכי ניט קיין געזונטער, איר דארפט אכטונג געבן אויף זיך. דערפאר בין איך טאקע אריבערגעפארן קיין צימאווקע צו מיין פריינט הארניפאלסקי, האט מרדכי א צעפלאמטער אנגעוויזן אויף זיין חבר. איך בין ביי אים אויף אלדאס גרייטן, איך באָד זיך בײַ אים אין מילך און אין האָניק. נאָר מיט דער גײַסטיקער חיונה. מרדכי האָט פֿאַרלױרן געשמײכלט. דערמיט איז אַ ביסל ניט אַזױ, װי עס באַדאַרף צו זײַן, גאַנץ בצמצום. האָב איך זיך דערמאָנט, איר האָט מיר דאָך געהאַט צוגעזאָגט שענקען אַ קאָבזאַר. איך לײען שױן אַ סך בעסער, האָט ער זיך װי אַ קינד שעמעװדיק פֿאַרענטפֿערט פֿאַר לאַריסען. איך האָב שױן אפֿשר אַ צענדליק ביכער דורכגעלײענט אין רוסיש און אוקראַיִניש. אין זאַל צו די געסט האָט עמעצער אַרײַנגעבראַכט די ידיעה, אַ בחור איז געקומען צו פֿוס נאָכן קאָבזאַר, העכער פֿופֿצן װערסט האָט ער דורכגעמאַכט אַ קראַנקער אין אַזאַ װעטער. דער עולם האָט זיך אַ לאָז געטאָן אַ קוק טאָן אױפֿן בחור. דער דאָקטאָר טאָרגאָװעץ, װי נאָר ער האָט דערזען מרדכין איז געװאָרן אױסער זיך, עך, ברודערקע, דו פֿלאַמסט װי אַ ברענענדיקער דאָרן! אַזעלכע פּאַציענטן װי דו ליגן בײַ מיר צו בעט, און דו? איך האָב דיר דאָך געװאָרנט װי אַזױ דו זאָלסט זיך פֿירן. ער האָט אָפּגערופֿן לאַריסען אין אַ זײַט, מע דאַרף אים שױן אױסטאָן און אַװעקלײגן אין בעט, ער האָט גרױסע היץ. אין אַ פּאָר שעה אַרום האָבן די געמיטער זיך שױן געהאַט באַרויִקט, מרדכי איז געבליבן ליגן אין אַ באַזונדער צימער מיט אַ פּאָכיר אײַז אױפֿן קאָפּ און געהאַלטן באַם אײַנשלאָפֿן. דער חבֿר זײַנער, האָרניפּאָלסקי, איז די גאַנצע צײַט געזעסן איבער אים, ווען דער קראנקער האט אנגעהויבן דרעמלען האט הארניפאלסקי אריינגעדרייט דעם קנויט, געלאזט צאנקען בלויז א קליין פייערל און שטילערהייט זיך ארויסגעשארט צום גרויסן עולם וואס אין זאל. דארט האט מען נאכאלץ געלייענט לידער. איצט האט לאריסע געלייענט. איר שוואכע נאר זאפטיגע שטים, דאס אויסדריקליכע און באהארצטע לייענען האט געווארעמט און געגלעט דעם געהער, האט געוועקט די געפילן ביי די מענטשן און זיי זענען געזעסן ווי פאר'כישופ'טע. קיינער האט ניט באמערקט ווי ביי דער טיר איז שטיין געבליבן

דאס מאגערע בענדל דערציילונגען וואס איז געבליבן פון אים בירושה פארנעמט א בכבוד'יגן ארט אין דער ליטעראטור וואס איז געשאפן געווארן אין רוסלאנד אויף העברעיש. דאס יונגע בחור'ל נאוואמייסקי, וואס האט אין יענער צייט אנגעפירט מיט ארבעטער קרייזן אין די פאבריקן ארום נאוואגראד-וואלינסק,

נח לוריא, א קינד אין סטעפ. ווען די קאָלווירטן פון דעם ראַיאָן זיינען מיט קליינוואַרג און אַלטוואַרג מיט די קלומקעס אויף די פורן אָנגעקומען צום דניעפּער, האָבן שוין די דייטשן געהאַט פאַרכאַפּט די אַריבערפאָרן און געצוואונגען אַלעמען פאַרקערעווען אויף צוריק. תיכף האָט עס אָנגעהויבן האָגלען מיט באַפעלן. אומארבעטספעהיגע האט מען געהייסן בלייבן אויף די ערטער, יונגערע און געזינטערע האט מען אוועקגעפירט אין סטעפ און געשטעלט בויען א נייע טראסע. ס'איז זונטאג. אין פרויען באראק איז פינסטערליך. פארגליווערט זיצט מען אויף די נארעס. אן איינגעשפארטער הארבסטיגער רעגן גיסט, שמייסט אין די שויבן, אין דאך. דאס קינד האט נאך היינט אין מויל ניט געהאט, לאזט זיך הערן אין דער שטילקייט א קול. אַ פֿרױ הײבט זיך אױף פֿון דער נאַרע, הױך און מאָגער, שטאַר און בלױ װי אַ מת, און אױפֿן אױסגעדאַרטן פּנים, געבראָכענע פּאַסיקלעך פֿון אַ גוטן מוטערלעכן שמײכל. אָט איז אַ שטיקל ברױט, זאָגט זי שעמעװדיק. מע קען זי. ס'איז כאַסיע די גערטנערין, די באַרעמהאַרציקע קרױט-און-פּאַמידאָרן-שװעסטער, װי זי האָט אין קאָלװירט געהײסן. זי האָט אָפּגעשפּאָרט פֿון איר חלק אַ ריפֿטעלע אױף שפּעטער, איצט איז איר געװען אַ חרפּה, װאָס זי האָט עס גלײַך ניט אָפּגעגעבן דעם קינד. נאָך עטלעכע האָבן זיך אָפּגערופֿן, װער ס'שענקט אַן אָפּגעקילטע בולבע, װער אַ רעשטל בורעק, די טײַערע מתּנות גײען איבער פֿון האַנט צו האַנט פֿאַרן קינד. נאָר קײן קינד זעט מען ניט. דאָ איז עס ערגעץ צװישן די מענטשן, און מע זעט עס ניט. אין אָנהײב זײַנען אין באַראַק געװען עטלעכע קינדער, װאָס די מאַמעס האָבן מיטגענומען אַהער אַף דער טראַסע, װײַל ס'איז ניט געװען אַף װעמען זײ איבערצולאָזן. שפעטער ווען מען האט געמאלדן אז אין באראק טארן זיך קיין קינדער ניט געפינען, איז שוין ניט געווען וואוהין זיי אפצושיקן. אלע וועמען מען האט איבערגעלאזט אין דער היים, אלטע לייט, אינוואלידן, שלאפע, מינדעריעריקע, אלעמען האט מען דארט אויסגעקוילעט. איצט איז איינס נאך געבליבן ווארטן אויפן מלאך המוות, נאר ער האט זיך דווקא ניט געאיילט. א וואך און מער איז אריבער שטיל, מען האט שוין אנגעהויבן טראכטן אז גערעכט זענען יענע וואס מיינען אז פאר די וואס ארבעטן גילטן אנדערע געזעצן. אין דער אמת'ן, זיי ברענגען נוץ, מען נייטיגט זיך אין זייערע הענט, און אין זייער זכות וועט מען אפשר אויך די עופה'לעך לאזן לעבן. און טאקע דעמאלט, ווען מען האט זיך אביסל בארואיגט איז עס געשען. אין איינעם א פרימארגן, די פרויען זענען שוין געווען אויף דער ארבעט, זענען עטליכע זשאנדארמען אריין אין באראק און צוגענומען די קינדער. אַלע קינדער צוגענומען, חוץ רחלען. רחלען האָבן זײ פֿאַרזען. אונטער אַ הױפֿן שמאַטעס איז זי געלעגן פֿאַרטײַעט און געשװיגן. אַלץ געהערט, די געװײנען, די געשרײען מאַמע, און זיך קײן רודער ניט געטאָן, דעם אָטעם פֿאַרהאַלטן, אַזױ איז זי געבליבן לעבן. אַן אָפּגעצערטע, נאָך גאָר אַ קנאַפּס, קײן פֿינף יאָר ניט אַלט, האָט דאָס קינד זינט דעמאָלט, װי אַ שרעטעלע, געלעבט ערגעץ אונטן,

ערגעץ אונטן, צווישן, איז דאָ אַ ניט געציילטער אָטעם, אַ ניט פאַררעכנטער קליינינקער שאָטן, אַ ציטערנדיק פלעמעלע פאַרבאָטן לעבן. ביי מאַמעס קלאַפּן די הערצער, ס'איז זייער איינציק פאַרבליבן קינד, דאָס לעצטע. אויף דער טראַסע האָבן מאַנצבלען און פרויען נאָך געברעקלט שטיינער, געגראָבן ערד, געשטופּט וואַגאָנעטקעס, געלייגט דעם שאָסיי, נאָר ס'האָט שוין אַ פּנים געהאַלטן ביים סוף. אַלע מאָל קוקט מען איבער דעם עולם, ווער ס'טוט א ניס, גייט צום גרוב. ווער ס'האט זיך פארשטאכן א פינגער, גייט צום גרוב. רחלעס מאמע האט זיך צענהרגט א פוס ביי די שטיינער, האט מען זי דערשאסן גלייך אויפן ארט. שפעטער האט מען אויפגעהערט איבערצוקלייבן. אלע אינדערפרי ציילט אפ דער עלטסטער א צאל מענטשן, אמאל פון רעכטן פלאנג, אמאל פון לינקן, ווי אים פאלט איין, כדי איטליכער זאל זיך ריכטן און קיינער זאל ניט וויסן אויף זיכער, ווען זיין טאג וועט זיין. וואסער טאג זענען אלץ ווייניגער מענטשן געבליבן אין באראק. ס'איז געווארן געראם. אויף די נארעס, ניט אלע ערטער פארנומען. פארשטעלן דאס קינד איז געווארן אלץ שווערער. וואס טוט מען דערמיט? אויף יענער זייט פון דראטענעם צוים איז ווייט און ברייט, וויפיל דאס אויג האט פארכאפט, געלעגן א פעלד, א פוסט פעלד, ניט געאקערט, ניט געזעט. טעג און וואכן נאכאנאנד איז ניט צו זען געווען אויף דעם קין מענטש, קין בהמה, קין הונט. בלויז גאר אויבן האט געגרינט א בוים, אן איין און איינציקער.

זי האָט גערעדט וועגן דעם מיט איינער, מיט אַ צווייטער. אונטערן צוים, האָט זי באַמערקט, איז אויף אַ געוויסן אָרט אין דער ערד אויסגעשווענקט אַ ריווטשאַקל, ניט קיין טיפס, וואַרפֿט זיך ניט אין די אויגן, אויב מען זאָל זיך ניט צוקוקן, טאַקע ממש נאָר פֿאַר אַ קאַץ דורכצוקריכן. אפשר וועט זיך אויך רחלען איינגעבן מיט דעם וועג אַדורך אויף יענער זייט. זי איז אַזאַ דאַרינקע, אַ שמאָלינקע, ניט קיין סך גרעסער פֿון אַ קאַץ. יאָ, נאָר ווי אַזוי ברענגט מען זי אַהין און ווי אַזוי טוט מען עס אָפּ, קיינער זאָל ניט באַמערקן?

גײט זי איבער אָן מינדסטן שאָרך פֿון אײן אָרט אױפֿן אַנדערן, װען זי דאַרף, זיצט זי שטום אין אַ װינקל אָדער לײגט זיך צו אױף איר אונטערבעט אַ געװעזענעם מלבוש, אַ שמאַטע, דרעמלט צוביסלעך. נאָר אױך אין שלאָף הערט זי אַלץ, װאָס עס טוט זיך אַרום איר און איבער איר, זי װײס שױן די באַטײַט פֿון יעדן קלאַפּ און סקריפּ, פֿון יעדן גערודער, פֿון יעדער טאָן-ענדערונג אין די רעד דאָרט אױבן אױף די נאַרעס. ווייסט דעם חילוק צווישן א היימישן און פרעמדן טראט. און איצט, כאטש ס'האט זיך גערופן א באקאנט קול, האט רחל'ע גלייך דערשפירט א ניט גוט ווינטל פון סכנה. די פרויען האבן באשלאסן אויף יעדן פאל גרייטן זי צום וועג, כאטש ס'איז נאך גארניט געווען קלאר ווען און ווי אזוי דאס קאן געשען. דעם שמועס האט ווי אלעמאל געפירט חסי. זי האט זיך נאכאנאנד געבויגן, אריינגעקוקט אונטער דער נארע, ווייל בלויז רחל'עס פענימל האט פון דארטן ארויסגעבליקט, דאס איבעריגע איז געבליבן פארשטעלט.

ראטעווע זיך פייגעלע! האט זיך אן אנדערע געבעטן. לאזט רעדן א ווארט האט חסי זיי גערופן צו ארדענונג, הער זשע רחל'ע ווייטער, ניט היינט איז מארגן, איבערמארגן, מירן דיך ווי ניט איז ארויספירן פון דאנען, מירן דיר ווייזן אין צוים א דורכגאנג. רוק זיך ארויס אין פעלד און גיי, גיי אזוי לאנג, ביז דו וועסט באגעגנען א היימישן מענטשן, א פרוי, א פויערטע פון דארף, זאג אז דו ביסט א יתומה, זאג, טאטע-מאמע האט א באמבע דערהארגעט, ביסט געבליבן אליין אינמיטן סטעפ,

קיינער האָט זיך ניט דערוועגט צו רירן זיי פון אָרט. די פאַרוואונדעטע האָבן געקרעכצט, געכאָרכלט, געגוססט. קיינער האָט זיי קיין הילף ניט געקענט געבן. אַלע, וועמען די קויל האָט געמיטן, זיינען געזעסן אין ציטערניש, געוואַרט, אַז אָט באַלד קומען די רוצחים ווידער און פאַרענדיקן דאָס, וואָס זיי האָבן אָנגעהויבן. ס'איז אַריבער אַ שעה און מער, און די זשאַנדאַרמען האָבן זיך ניט געוויזן. אַלע אין באַראַק האָבן שוין געקענט זייערע שטיק. די גרויסע הריגה וועט אַ פּנים זיין מאָרגן אין דער פרי. ניט אומזיסט האָט מען די מתים ניט צוגעראַמט. מ'וועט עס שוין מאַכן צוזאַמען מיט די איבעריקע, פאַר איין גאַנג.

באלד אין די ערשטע וואכן פון דער מלחמה איז אויפן פראנט אומגעקומען איר מאן. די אקופאנטן האבן געפטרט איר פאטער און מוטער, איר אכט-יאריקן זון. אלע אין באראק האבן געהאט שווערע הערצער, נאר גרונין האט מען געוואוסט איז ערגער ווי אלעמען. זי קאן ניט וויינען. וויין זיך אויס, ס'עט דיר זיין גרינגער. איך דארף ניט, ס'זאל מיר זיין גרינגער. ווען ס'איז מעגלעך אנטלויפן פון דאנען און נעמען א ביקס אין דער האנט, וואלט איך עס געטאן. אלא ניט, איז מיר שוין אלץ איינס. זי האט זיך צו קיין זאך ניט געמישט, זעלטן ווען אויסגערעדט א ווארט. איצט איז זי צוגעגאנגען צו חסין און געמאלדן, מיר דארפן זיך צונויפרעדן. ס'איז געווען אזוי ניט געווענטלעך, אז מ'האט איר גלייך געמאכט אן ארט אויף דער נארע און צוגענעיגט אן אויער צו הערן, וואס זי וועט זאגן. קלאר, אין געציילטע ווערטער, האט גרוניא אוועקגעלייגט איר געדאנק. קענטיק, דורכגעטראכט אים שוין ניט איין מאל. ער איז געווען ביז גאר פראסט און האט זיך געלייגט אויפן שכל. ס'האט זיך געהאנדלט אום דעם, מ'זאל אין דער לעצטער מינוט פרואוון ראטעווען דאס קינד מיט דער פרייז פון אלעמענס לעבנס. יא, אזוי דארף מען טון, האט חאשע מיט היץ זיך אנגעכאפט אן דעם פארשלאג. מישטיינס געזאגט, וואס דא פאדערט זיך פון אונז? אפגעבן דאס וואס מ'וועט סיי ווי ביי אונז צונעמען? נאר שוועסטער מיינע, טייערע, איך פארשווער אייך, געדענקט אז איר זייט מענטשן, מאמעס, ניט קיין סטאדע הינער. די נאכט איז קיינער אין באראק ניט געשלאפן. מ'איז געלעגן מיט אפענע אויגן, זעלטן ווען זיך אריבערגעווארפן מיט א ווארט,

אן באוועגונג, זיינען די אויסגעדייווערטע קערפערס געלעגן אויף די ברעטער, נאר איטלעך קעמערל אין זיי, נאר דאס בלוט, וויפיל ס'נאך פארבליבן אין די אדערן, האט געברויזט, געשלאגן, ווי מיט האמערס, געקלונגען אין גלעקער. אונטן, אונטער די נארעס, איז איינגענורעט אין פינסטערניש געלעגן זייער קינד. מארגן אינדערפרי, אויב אלץ וועט פארלויפן ווי מ'האט פארטראכט, לאזט מען עס ארויס אויף יענער זייט צוים, זאל עס זוכן א סטעזשקעלע צו מענטשן, צו א מענטשליך הארץ, זאל עס טראגן זיין ציטעריג ליכטעלע לעבן אהין,

נאר די זשאנדארמען האבן שוין קיין זאך ניט געוואלט באמערקן, פאר זיי זיינען די אלע מענטשן געווען שוין ניט מער ווי א קופע מיסט, וואס מען דארף אן איבעריקע שהיות אפפירן און ארויסווארפן. אלץ איז לויט זייער פארשטאנד פארלאפן אין שענסטער ארדענונג. אין באראק איז קיינער ניט געבליבן. פוסט, ריין, קיין לעבעדיקער אטעם. די קאלאנע האט גערירט פון ארט און גייט אין דער אנגעוויזענער ריכטונג. ביזן גרויסן גרוב רעכנט זיך א קארגע פיר הונדערט מעטער. נאך עטלעכע מינוט גאנג און.

אויסגעצייכנט, און וועט אלץ טון ווי מען דארף. די הרוגים זיינען געלעגן צעווארפן איבער'ן גאנצן באראק. חאשע האט צוגעפירט א טאטשקע צו איינעם פון זיי, וואס איז געווען פאררוקט אין א ווייטן ווינקל און דערצו אין דער נויטיגער מינוט פארשטעלט פון עולם. און דאן איז עס געשען. פלינק ווי א חיי'לע, האט זיך די קליינע ארויסגעשארט פון איר באהעלטעניש, אן מינדסטן גערודער פארנומען איר ארט, און אויף איר האט מען ארויפגעלייגט דעם מת.

די פֿרויען האָבן געוואַרט אויף דעם רוף. אַ קאַרגע הונדערט זייערע האָבן מיט אַ מאָל זיך אַ וואָרף געטאָן אין אַ זייט און מיטן גאַנצן אימפּעט גענומען לויפֿן צום טויער. תּיכּף האָט זיך אָנגעהויבן אַ שיסערײַ, וויי-געשרייען, קללות, קאָמאַנדעס האָבן געהילכט אין דער לופֿטן, צענדליקער זײַנען געפֿאַלן, פֿאַרוווּנדעטע זײַנען, באַוואַשנדיק זיך מיט בלוט, געלאָפֿן פֿאָרויס, אונטערגעבראָכענע זײַנען אויף אַלע פֿיר געקראָכן, געטריבן פֿון איין גוואַלדיקן אינערלעכן כּוח, געריסן זיך צום טויער, ניט אָפּגעשטעלט זיך ביזן לעצטן אָטעם.

אפשר וועט מען זי ניט באַמערקן. אַ געזונט אין איר קלוגן קאָפּ. זי איז שוין ווידער צוגעפאַלן צו דער ערד, דראַפּעט זיך אויף אַלע פיר. גוט אַזוי! ראַטעווע זיך! ראַטעווע זיך מיט אַלע כוחות! שטעל זיך ניט אָפּ! ווייטער, ווייטער אין פעלד אַריין, צו יענעם גרויסן בוים דאָרט אויבן. וועסט באַגעגענען אין פעלד אַ פרוי, אַ פּויערטע פון דאָרף. טוליע זיך צו, זי איז דאָך אַ מאַמע.

טאקע ניט אנדערש, נאר אומיסטן אנצומאכן אן אומארדנונג און טומל. נאך אט דער אומגעריכטער מהומה, וואס האט אזוי פארדריסלעך זיך אריינגעריסן אין אקוראט אויסגעשטעלטן פלאן פון דעם פרימארגן, האט די הכנעה'דיגע האלטונג פון דער פאדערשטער גרופע, וואס איז אויף קיין רגע ניט אראפ פון אנגעצייכנטן מארשרוט, געבראכט די זשאנדארמען עפעס א באפרידיגונג. אויך די זענען דאך ניט מער ווי פארפלוכטע אידן און ווילדע אידיאטן. דאך, ווייזט אויס אז מיט א טראפן פארשטאנד אין קאפ, זיי גיבן זיך אפ א חשבון, אז דאס וואס דארף געשען איז אומפארמיידלעך און אויב אזוי איז נאטירלעך גלייכער דאס זאל אפגעטאן ווערן אויף דעם ארט און אויף דעם אופן וואס איז באשטימט פון אויבן, מסתמא ניט אומזיסט, נאר מיט א העכערן מיין און ווייל די זאך פאדערט אזוי.

אויסגעליידיגט זיי, דאן זיך אומגעקערט נאך א נייער לאד און ווידער אמאל אויסגעצויגן אין לאנגער שורה, זיך געשלעפט אונטערן נידעריג הענגענדיקן בלייענעם הימל, געטאפטשעט אין דער הארבסטיקער בלאטע, געפירט די קערפעס פון זיך דער'הרג'עטע חברים צום גרוב כדי נאכן לעצטן רייס זיך אליין שטעלן ביים ראנד. פון דער זייט קוקנדיק האָט זיך געקענט דאַכטן, דאָ זיינען שוין לאַנג ניט קיין איינוואוינער פון דער היגער וועלט, נאָר שאָטנס, אָן לאָשן, אָן געדאַנק, אָן געפיל. דאָס האָט קיינער ניט באַמערקט, ווי אין איינעם אַ באַשטימטן אָרט, אַן ערך האַלבן וועג, ווערן די פרויען איטלעך מאָל אומרוהיק, הייבן אויף די אַראָפּגעלאָזטע אויגן און כאַפּן אַ קוק אויף יענער זייט צוים, דאָרט, אין גרויסן סטעפּ, האָט געבלאָנדזשעט זייער קינד,

דאָס שווייגן האָט אויך נאָכן קימפּעט פון איר ניט אָפּגעלאָזט, פאַרקערט, האָט זיך נאָך מער פאַר געשטאַרקט און דערגרייכט אַזאַ מאָס מדריגה, אַז מען האָט אָנגעהויבן מורא האָבן איר דאָס קינד צו פאַרטרויען, זי זאָל זיך אַמאָל ניט פאַרגעסן, אַז זי זאָלט דאָס גאָר פון די הענט אַרויסלאָזן.

אַז איר לאַגע האָט זיך פֿאַרערגערט, איז זי אַלץ מער אין זיך פֿאַרזונקען, זיך אָפּגעזאָגט פֿון עסן, טרינקען און ניט דערלאָזט, מע זאָל זי אַפֿילו מיט גװאַלד האָדעװען. און דער סוף איז געװען גאָר אַ שלעכטער. אין איינעם אַ טאָג, װען די שפּיטאָל-באַדינער האָבן ניט באַמערקט און פֿון איר אַװעקגעקוקט, האָט זי געקראָגן עפּעס אַ שאַרפֿע זאַך, אַ מעסער צי אַ גאָפּל, מיט װעלכן זי האָט זיך געפּרוּװט דעם האַלדז דורכשטעכן, און אַז מע האָט זי יענץ מאָל אָפּגעראַטעװעט און איר אױסגעהײלט די װוּנד, האט זי זיך פארטייעט אויף א צייט און כלומרשט ניט געוואלט קיין שארפע זאכן אין די הענט נעמען און אפילו אויף זיי ניט קוקן, ביז א צווייטער גינסטיקער פאל האט זיך איר געמאכט, און דאס מאל האט זי מיט זיך ענדגילטיק פארענדיקט, זי האט זיך דעם האלז ביז טיף און אויף טויט דורכגעשניטן. דאס, די מוטער.

ער איז נאך אלץ באלעבאס פון יענעם גרויסן הויז אויף דער אנגעזעענער גאס ווי אמאל, ער האלט זיך נאך אלץ מיט זיין משרת שמאי וועלכער האט זיך נאטירליך אויך ווי דער באלעבאס געעלטערט און וואס האט זיך אזוי איינגעלעבט מיט יענעם אז ער טראגט אויך די זעלבע קליידער וואס יענער, אמאל וואס פון יענעם פאלט אראפ און אמאל אויך נייע פון א מער ביליגערן שטאף אבער אין זעלבן שניט וואס דער באלעבאס גענייט.

דאָס פֿון אײן זײַט, נחת. פֿון דער אַנדער זײַט אָבער, ערגערט זײ זײער, װען זײ באַמערקן, אַז העשל האַלט זיך אַלץ מער אַלט-בחורש אין דער פּלײצע-בײגן, און אַז דאָס בלאַס אױסזען פֿון זײַן פֿריִער יוגנט אָן האָט מיט זײַן עלטער פֿון אים ניט אָפּגעלאָזט, זיך ניט אױסגענומען, נאָר פֿאַרקערט, זיך מער געשטאַרקט, און אַזאַ שטענדיקער גאַסט אַף זײַן פּנים געבליבן, אַז װען דער פֿאָטער טוט אָפֿט פֿאַרשטעלטערהײט אַ קוק אַף העשלען,

יא באלעבאס, פלעגט יענער דעם באלעבאס אונטערהאלטן און אים שטיצן אין זיין טרייסט, אבער ביידע פלעגן דאך ביי זייער ניט ארויסגערעדטער און שטיל אויפגעהאלטענער מרה שחורה בלייבן, און באזונדערס דער באלעבאס, וועמען ס'איז שוין א שטיק צייט גאר א שווערער שטיין אויפן הארץ געלעגן, טראכטנדיק וועגן גורל פון זיין זון. דאס איז פון דעמאלט, ווען העשל איז איינמאל עפעס קראנק געווארן און א דאקטאר האט אים באזוכט.

ס'וועט פאריבער גיין, נאר דער עיקר וואלט מען דעם זון באדארפט זען היטן פון דערשיטערונגען. וואס הייסט? האט דער פאטער א פרעג געטאן, ווילנדיג אויפקלערן און זיך דערוויסן דעם גענויען מיין פון דאקטאר'ס ווערטער. דאס הייסט, קיינע איבערראשונגען, קיין דערשרעק, פון וועלכן מ'פארלירט זיך אמאל און מ'קען דערנאך שווער צוריק צו זיך קומען.

מיט איינעם חילוק נאר, וואס העשל האט זיך פארקנסט צו זיין קאבינעט, וואס דער פאטער האט אים צו זיין באנוץ אפגעטראטן, און וואס ער, העשל, האט אים באשטעלט מיט הויך אנגעגלאזטע ביכער-שאפעס ארום אלע פיר ווענט ביז דער סטעליע ארויף אויבן, און וואס אלעמאל האט מען אים דארט געקענט טרעפן ביי ליינען א בוך, אמאל אן אלטן, וואס די בלעטער זענען פארגעלט און שמעקן מיט צייט עלטערליכן שימל, און אמאל א נייעם, אן ערשט צעשניטענעם, פון וועלכן די פארב פון דרוק און פריש פאפיר פילט זיך ארויס.

אַ װײַלע נאָר האָט ער דאָס געפּעק אונטן געלאָזט, אַז דער סטרוזש אָדער אַנדערע זאָלן דערױף אַכטונג געבן, און אַלײן האָט ער אַרױף אױבן געשטײַגט אין צװײטן שטאָק, זען, װאָס מע האָט פֿאַר אים אױסגעפֿונען. די װאױנונג איז אים געפֿעלן, באַזונדערס העשלס קאַבינעט, װוּ ער האָט געדענקט זיך צו באַזעצן. און באַלד האָט ער אַ באַפֿױל געגעבן, אַז אַלײן די בעלי-בתּים זאָלן מיט אים אַראָפּ אונטן גײן, אים העלפֿן דאָס געפּעק אַרױפֿברענגען. ס'האָט זיך, נאַטירלעך, באַלד געװאָלט לאָזן די דינסט, אבער דער אפיצער דער קווארטיראנט האט מיט דער האנט אוועקגעמאכט, ניין, די דינסט דארף ער ניט, איך! איז שמאי דער משרת אונטערגעשפרונגען, זיך גלייך ארויסגעשטעלט און געוואלט די דינסט פארבייטן, ניין, אויך דיך ניט! האט דער אפיצער אויך שמאי'ס ווילן און באדין-גרייטקייט אפגעווארפן און ניט דערלאזט,

ס'האט נאטירליך ניט געהאלפן. ס'האבן זיך בלויז נאכדעם ווי העשל מיטן אפיצער האבן זיך פון דער טיר ארויסגעלאזט אויך אלע איבעריקע אין שטוב ווי גוילעמער זיי זיך נאכגעלאזט, סיי דער פאטער, סיי שמאי דער משרת, סיי אויך די דינסט, פון הינטן גייענדיק, ניט דערפאר האט מען געזען וואס זיי וועלן דארט צוניץ קומען און מיט עפעס העשלען קאנען העלפן נאר גלאט אזוי ווייל א בלינדליכער כח האט זיי אונטערגעטריבן און זייערע פיס געמאכט שפאנען.

העשל אַליין האָט גאָרנישט ניט געזאָגט, ניט קוקנדיק ניט אויפֿן פֿאָטער און ניט אויפֿן באַדינער, וועלכע האָבן האַלב טויט אויסגעזען, און אויך ניט אויף דער דינסט, וואָס האָט זיך מיטן פֿאַרטעך די טרערן געווישט, האָט ער זיך צום געפּעק אָנגעבויגן, דעם שווערן טשעמאָדאַן מיט דער האַנט גענומען און צום צווייטן, באין-ברירה, מיטן פּנים זיך דערנענטערט. אַ װײַלע נאָך האָט מען געזען, װי דער רוקן קװענקלט זיך אים, זיך אַראָפּ און אױפֿהײבנדיק, נאָר באַלד האָט זיך אױך זײַן רוקן אױפֿגעהערט קװענקלען. אָבער, װײ די יאָרן! אָנגעבױגן צום געפּעק האָט זיך אײנער אַ מענטש מיטן נאָמען העשל, און אױפֿגעשטעלט דעם טשעמאָדאַן שױן אין די צײן טראָגנדיק, האָט זיך אױפֿגעשטעלט אַן אַנדערער, אַ צװײטער שױן, קאָן מען זאָגן, ניט קײן מענטש, אַלנפֿאַלס, ניט ער.